מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף קי"ז עמוד ב' לאמיר אנהייבן די לעצטע אכט שורות דף קי"ז עמוד א' אמר רב חסדא, זאגט רב חסדא, הללוקה סוף פירקא. ווען אין תהלים שטייט די ווארט הללוקה, זאלסטו וויסן אז דאס באלאנגט נאך צו דעם פריערדיגן פרק. דאס הייסט, לאמיר אביסל בעסער מסביר זיין. לאמיר אנקוקן הלל. די ערשטע קאפיטל פון די הלל ענדיגט זיך אם הבנים שמחה, שפעטער שטייט די ווארט הללוקה. איז די שאלה די הללוקה איז דאס א חלק פון אם הבנים שמחה און איך דארף עס ליינען אם הבנים שמחה הללוקה, אדער ניין די הללוקה איז שוין א חלק פונעם נעקסטן פרק און איך מוז עס ליינען אם הבנים שמחה, שפעטער האסטו הללוקה בצאת ישראל ממצרים. איז דאס איז די שאלה דא. איז אויף דעם זאגט רב חסדא זאלסטו וויסן ווען אין תהלים שטייט הללוקה זאלסטו וויסן סוף פירקא, דאס איז נאך חלק פונעם פריערדיגן פרק, מה שאין כן רבה בר רב הונא אמר, הללוקה ריש פירקא, ער זאגט ניין, הללוקה איז די אנהייב פונעם נעקסטן פרק, פאר דעם דארף איך עס ליינען אם הבנים שמחה, שפעטער גייט ווייטער הללוקה בצאת ישראל ממצרים, און דאס נישט נאר דא ביי הלל, נאר גאנץ תהילים, וואו איך זעה ס'שטייט נאר איינמאל הללוקה, איז דא די מחלוקת צווישן רב חסדא מיט רבה בר רב הונא.

מען האט געענדיגט אם הבנים שמחה, איז געשטאנען אויפן זעלבן שורה הללוקה, און גלייך נאכדעם בצאת ישראל. וויבאלד מען האט נישט געוואוסט וואו באלאנגט די הללוקה, איז דאס א חלק פונעם פריערדיגן פרק, אדער ניין איז דאס א חלק פונעם נעקסטן פרק, פארדעם האט מען עס געשריבן אויף איין שורה, און אזוי קען מען עס אויסטייטשן אדער אויף אזוי, אדער אויף אזוי, אלמא מספקא ליה, מען האט נישט געוואוסט וואו ס'באלאנגט. אמר רב חנין, זאגט רב חנין בר רבא, הכל מודים, איך וועל דיר יעצט ברענגען פסוקים וואס דו זעסט דארטן יעדער איינער איז מודה, אז זאלסטו וויסן ביי די פסוקים וואס איך גיי דיר זאגן, יעדער איינער אפילו רב חסדא וואס ער האלט נארמאל די הללוקה באלאנגט צום פריערדיגן קאפיטל, עט ער דא אויכעט האלטן אז ניין די הללוקה גייט צום נעקסטן פרק, און איך וועל דיר יעצט ברענגען די פסוקים, זאגט ער אזוי, בתהילת ה' ידבר פי, ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד, ווייטער גייט דער פסוק, הללוקה, הללי נפשי את ה'. זאלסטו וויסן דארטן איז יעדער איינער מודה, און אפילו רב חסדא האלט אויך אזוי, אז די הללוקה באלאנגט צום נעקסטן קאפיטל. דבתריה, דאס הייסט די הללוקה דבתריה, ריש פירקא, דאס איז שוין די אנהייב פונעם נעקסטן קאפיטל. ווייטער העל איך דיר ברענגען נאך א פסוק, רשע יראה

האב איך דארטן ווייטער, ס'שטייט שעומדים בבית השם, בחצרות בית אלוקינו, און דארט האט זיך אמאל געענדיגט א קאפיטל, שפעטער האב איך א ווארט הללוקה, שפעטער גייט די פסוק ווייטער כי טוב השם זמרי לשמו כי נועם, איז ווייטער די שאלה וואו באלאנגט די הללוקה, אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, אפילו רב חיסדא איז מודה דא אז מ'דארף עס ליינען הללוקה כי טוב השם זמרו לשמו כי נעים. נאך א זאך וועל איך דיר געבן, קראים מוסיפין אף את אלו, די וואס האבן געדרשנט פסוקים, ס'איז געווען מענטשן וואס זיי האבן דווקא געליינט, זיי האבן פארשטאנען גוט צו פסוקים, האבן זיי געזאגט ס'דא נאך אפאר פסוקים, וואס ווייטער די הללוקה באלאנגט זיכער צום קומענדיגן פרק, און נישט אזוי ווי רב חיסדא זאגט אז ס'באלאנגט צו פריער, און אפילו רב חיסדא איז מודה דא. וועלכע פסוקים? וועל איך דיר זאגן אזוי, מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש, ווייטער נאכדעם שטייט די ווארט הללוקה, אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה, איז דארף איך עס ליינען, הללוקה אודה השם בכל לבב, און די פריערדיגע פסוק ענדיגט זיך פשוט, מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש. איז ווייטער דא האלט יעדער איינער אז הללוקה דבתריה ריש פירקא די אנהייב פונעם קומענדיגע פרק. נאך א פסוק, ראשית חכמה יראת השם שכל טוב לכל עושיהם, ווייטער האב איך נאך דעם הללוקה, און דער פסוק גייט ווייטער און זאגט אשרי איש ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, זאלסטו וויסן דארף איך עס ליינען, הללוקה, אשרי איש, און אזוי ווייטער, אז וואס איז דבתריה, די הללוקה וואס קומט צום סוף, ריש דפירקא איז די אנהייב פונעם קומענדיגע קאפיטל. אונז זעמער דא מיט א מחלוקת צווישן רב חסדא מיט רבה בר רב הונא, בנוגע אט דעם ווארט הללוקה, איז דאס די סוף פונעם פריערדיגן פרק, אדער ניין איז דאס די אנהייב פונעם קומענדיגן פרק. איז זאגט די גמרא יעצט ווייסט וואס, נימא כתנאי, לכאורה האבן מיר דא א מחלוקת תנאים, דאס איז נישט קיין נייע מחלוקת דא, ס'איז נישט א חידוש וואס רב חסדא מיט רבה בר רב הונא זענען דא אויפגעקומען, דאס איז א מחלוקת וואס תנאים האבן שוין גערעדט דערפון, נימא כתנאי. פארוואס? איך האב א ברייתא, די ברייתא זאגט אזוי, עד היכן הוא אומר, א מענטש זיצט ליל סדר, זיצט זינגט מיט די קינדער, ער האט פארברענגט די גאנצע מגיד, מען האט געזאגט הלל, די שאלה איז ביז ווי ווייט דארף מען זאגן הלל? אונז ווייסן מיר אז מען נעמט דעם הלל מען טיילט עס צו צוויי, יעצט ביז ווי ווייט מוז איך עס זאגן יעצט ביי די סדר, איז בית שמאי אומרים בית שמאי זאגן עד אם הבנים שמחה, און בית הלל אומרים עד חלמיש למעינו מים. בית שמאי זאגט מען זאגט נאר דעם ערשטן שטיקל און מען ענדיגט ביי אם הבנים שמחה, און בית הלל זאגט ניין מען זאגט נאך א שטיקל, די שטיקל פון בצאת ישראל, דאס דארף איך אויכעט זאגן. ותניא אידך, כ'האב נאך א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט מען באמת די זעלבע זאך, אז בית שמאי האלט די ערשטע קאפיטל דארף מען זאגן, און בית הלל זאגט ניין די צווייטע דארף מען אויכעט זאגן, אבער ווען מען קוקט עס אן די ווערטער עסטו זען די ווערטער איז אביסל אנדערשט, און די ברייתא זאגט אזוי, ותניא אידך די צווייטע ברייתא זאגט אונז, עד היכן הוא אומר, בשעת'ן סדר ביז ווי זאגט ער הלל, זאגט די ברייתא אזוי, בית שמאי אומרים עד בצאת ישראל ממצרים, בית שמאי זאגט ביז אנהייב פון בצאת ישראל ממצרים, און בית הלל אומרים עד לא לנו ה' לא לנו. קומט אויס אונז האבן דא צוויי ברייתות וואס באמת ביידע ברייתות זאגן די זעלבע זאך, אבער וואס די לשון איז אביסל אנדערש. די ערשטע ברייתא זאגט מען זאגט די ערשטע שטיקל אבער מען זאגט נאר ביז אם הבנים שמחה, די צווייטע ברייתא זאגט ניין בית שמאי האלט מען זאגט טאקע נאר די ערשטע שטיקל און מען זאגט ביז בצאת ישראל ממצרים, איז וויל די גמרא זאגן אזוי, מאי לאו בהא קמיפלגי, כ'על דיר מסביר זיין פארוואס האב איך צוויי פארשידענע לשונות אויף ארויסצוברענגען זייערע שיטות. על איך דיר זאגן ווייל דאס איז זייער מחלוקת, ווייל למאן דאמר אם הבנים שמחה, לפי די מאן דאמר וואס זאגט אז בית שמאי האט געהאלטן ביז אם הבנים שמחה, די ערשטע ברייתא וואס אונז האבן געהאט, סבר הללוקה ריש פירקא האלט אזוי ווי רבה אז הללוקה איז שוין די אנהייב פונעם קומענדיגן פרק, און פאר דעם זאגט די ברייתא דיר זאלסטו וויסן משיטת בית שמאי איז אז מען דארף ליינען ביז אם הבנים שמחה.

פונעם ערשטן פונעם פריערדיגן פרק, אויב אזוי זאג איך זייער גוט, לפי בית שמאי ביז ווי מוז איך זאגן, נישט ביז הללוקה בצאת ישראל ממצרים, ניין, ביז צו בצאת ישראל ממצרים, ווייל די ווארט הללוקה באלאנגט נאך צום פריערדיגן פרק. איז זאגט די גמרא, לכאורה, די מחלוקת וואס אונז האבן דא געהאט, צווישן רב חיסדא מיט רבה בר רב הונא, איז ממש מופיע אין די ברייתא, און איך זעה אז די ברייתות האבן געהאלטן, איינס אזוי ווי רב חיסדא, און איינס אזוי ווי רבה בר רב הונא. אויף דעם זאגט די גמרא ניין, רב חיסדא מתרץ לטעמיה, זאגט רב חיסדא ניין, איך בין נישט מסכים צו דעם, און ער זאגט דכולי עלמא סברי הללוקה סוף פירקא, אין אמת'ן אריין זאלסטו וויסן, יעדער איינער איז מסכים אז די ווארט הללוקה באלאנגט צום פריערדיגן פרק, דאס הייסט יעדער איינער ליינט עס, אם הבנים שמחה הללוקה. איי אויב אזוי דארף מען דאך פארשטיין פארוואס זענען דא צוויי פארשידענע לשונות, איז לאמיר דא פארשטיין, איז מאן דאמר עד בצאת ישראל, די צווייטע ברייתא וואס האט גערעדט פון בצאת ישראל, שפיר, דאס שטימט זייער גוט, ווייל איך זעה קלאר די ברייתא זאגט נישט הללוקה בצאת ישראל, נאר די ברייתא זאגט ביז בצאת ישראל, ווייל די ווארט הללוקה באלאנגט נאך צום פריערדיגן פרק. שטימט עס זייער גוט. אבער מאן דאמר עד אם הבנים שמחה, לכאורה דא שטימט דאך עפעס נישט, וואלטסט מיר געדארפט זאגן עד אם הבנים שמחה הללוקה, ווייל דו זאגסט מיר אז יעדער איינער איז מודה אז די ווארט הללוקה באלאנגט צום פריערדיגן קאפיטל, אויב אזוי פארוואס זאגסטו מיר עד אם הבנים שמחה און נישט עד אם הבנים שמחה הללוקה? באמת א פשוט'ע קשיא אויף רב חסדא. קומט רב חסדא איז מסביר ניין, עד ועד בכלל, ביסט גערעכט, ווען די ברייתא זאגט מיר ביז אם הבנים שמחה מיינט עס צו זאגן עד ועד בכלל מיט נאך עפעס צולייגן, וואס די נאך עפעס צולייגן? די הללוקה, אבער נישט אז די ברייתא וויל מיר קלאר זאגן זאלסטו וויסן די ווארט הללוקה באלאנגט צו די נעקסטע שטיקל, אוואדע נישט.

אז דו רעדסט נישט צו מיר קלאר, און לכאורה אפשר די ברייתא האט טאקע נישט אזוי געהאלטן ווי דיר רב חסדא, און לכאורה פון דעם וואס איך זעה די לשון פון די ברייתא איז דאך עד אם הבנים שמחה, אפשר האט טאקע די ברייתא געהאלטן אז די הללוקה באלאנגט צום נעקסטן פרק. אויף דעם זאגט רב חסדא, ווייסט וואס? קשיא. כ'האב שוין געהערט אזאנס, דאס איז נישט קיין אפפרעג, איך האלט ווייטער מיינס, זאלסטו וויסן, הללוקה באלאנגט אייביג צום שטיקל פון פארדעם. די לשון וואלט קענט שטיין אביסל בעסער, אקעי, קשיא, מ'האט שוין געהערט אזאנס, אבער נישט אז דאס פרעגט אפ די גאנצע שטיקל דא. רבה בר רב הונא מתרץ לטעמיה, רבה בר רב הונא, ער זאגט אויכעט, ווייסט וואס, ניין ניין ניין, דאס איז נישט קיין מחלוקת תנאים, דאס איז אלעס שטימט לפי מיך אויכעט, און זאלסטו וויסן דכולי עלמא הללוקה ריש פירקא, יעדער איינער האלט אז די ווארט הללוקה באלאנגט צום קומענדיגן פרק, און איך מוז עס ליינען הללוקה בצאת ישראל ממצרים, איז לאמיר יעצט אדורכקוקן די ברייתא. מאן דאמר עד אם הבנים שמחה, די ערשטע ברייתא וואס זי זאגט ביז אם הבנים שמחה און דערמאנט נישט קיין ווארט פון הללוקה שפיר, זאגט רבה דאס שטימט זייער גוט לפי מיך, דו ווייסט פארוואס די ווארט הללוקה ווערט נישט דערמאנט דארטן? ווייל הללוקה באלאנגט שוין צום נעקסטן פרק. און מאן דאמר עד בצאת ישראל, די צווייטע ברייתא, וואס די צווייטע ברייתא דערמאנט בצאת ישראל, לכאורה וואלט זי געדארפט שרייבן הללוקה בצאת ישראל, ווייל לפי דיך רבה איז דאך די הללוקה די אנהייב פונעם נעקסטן קאפיטל. סבר, עד, ולא עד בכלל. ווען מען רעדט מיינט מען ביז יענעם פסוק, אבער מען מיינט נישט נאר די ווארט פונעם פסוק, איך מיין די גאנצע פסוק, עד ולא עד בכלל. און פאר דעם באמת מיינט די ברייתא צו זאגן הללוקה בצאת ישראל. פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא ונימא עד הללוקה, ווייסט אויב אזוי זאג שרייב קלאר ביז הללוקה, און דעמאלטס ווייס איך זייער גוט אז די ערשטע שטיקל דארף איך זאגן און די צווייטע דארף איך נישט זאגן ווייל דארטן הייבט זיך עס אן מיט הללוקה. וכי תימא וועסטו זאגן דלא ידעינן הי הללוקה, כ'ווייס נישט פון וועלכע הללוקה, הללוקה וואלט געווען צו וועיג, דורך דעם אליינס וואלט איך נישט געוואוסט פון וועלכע שטיקל אין הלל דו רעדסט. עס ווייזט אויס ונימא עד הללוקה שבצאת ישראל, און דאס וואלט איך קלאר געמאכט, און פון דעם וואלט איך אויך קלאר געזען אז די ברייתא האלט, זאלסטו וויסן, די פרק הייבט זיך אן הללוקה בצאת ישראל. ענטפערט רבה בר רב הונא די זעלבע תירוץ, קשיא, אקעי, איך הער ווי דו פרעגסט, אבער דאס פרעגט נישט אפ. אוודאי האלט איך ווייטער מיינס, ווען ס'שטייט הללוקה איז דאס די אנהייב פונעם נעקסטן פרק, מה שאין כן רב חסדא האלט ניין, הללוקה באלאנגט אייביג צום פריערדיגן פרק, און דאס איז נישט נאר דא ביי הלל, נאר ווי מען גייט אין א תהלים און ס'שטייט נאר איינמאל די ווארט הללוקה, איז האלט רב חסדא אז ס'באלאנגט צו די פריערדיגע פרק, און רבה בר רב הונא האלט אז ס'באלאנגט צום נעקסטן פרק. איז געשטאנען די משנה וחותם בגאולה אז וואס מ'האט געזאגט די הגדה, מ'האט געזאגט הלל, און יעצט גייען מיר מאכן די ברכה וחותם בגאולה און מ'ענדיגט מיט גאל ישראל, אזוי ווי רבי עקיבא האט שוין געזאגט אין די משנה, עס איז א לאנגע ברכה וואס הייבט זיך אן מיט ברוך און מ'ענדיגט מיט ברוך און מ'ענדיגט ברוך אתה ה' גאל ישראל. איז אמר רבא, זאגט רבא, זאלסטו וויסן אזוי, קריאת שמע והלל גאל ישראל, אז דו קוקסט אן די נוסח הברכה, ווען דו קוקסט אן די נוסח וואס עס שטייט סיי ביי קריאת שמע און סיי ביים הלל, וועסטו זען שטייט דארטן די ווארט גאל ישראל, אזוי ווי ביים דאווענען שטייט צור ישראל קומה בעזרת ישראל, און מען ענדיגט ברוך אתה ה' גאל ישראל. ביי הלל, דא ביי די סדר נאכט, וויאזוי ענדיגט זיך מיין ברכה? ברוך אתה השם, גאל ישראל, כלשון עבר, דער אייבערשטער איז דער גואל, ער האט אויסגעלייזט כלל ישראל. אבער דצלותא, ווען דו קוקסט ביי שמונה עשרה, דארטן שטייט גואל ישראל, ראה נא בעניינו וריבה ריבנו, און מען ענדיגט די ברכה, כי קל גואל חזק אתה, ברוך אתה השם, גואל ישראל, וואס דאס מיינט לשון עתיד. פרעג איך דיר מאי טעמא, פארוואס איינמאל זאגסטו מיר גאל ישראל און איינמאל זאגסטו מיר גואל ישראל? ענטפערט די גמרא א פשוט'ן תירוץ, און זאגט די גמרא דרחמי נינהו, ווען איך דאווען אין שמונה עשרה, בעט איך און איך זאג אייבערשטער דו ביסט דער גואל ישראל, דו ביסט דער אויסלייזער, נעם קער פון מיינע צרות, גואל, לייז מיך אויס פון מיינע פראבלעמען, וויבאלד ס'איז א תפילה, ס'איז א בקשה, פאסט צו זאגן די לשון עתיד, איך בעט דיך דו ביסט דאך דער וואס לייזט אויס, לייז מיך אויס פון מיינע פראבלעמען. מה שאין כן ביי קריאת שמע, מה שאין כן ביי הלל, איז עס א שבח, א הודיה צום באשעפער, אז דו ביסט דער וואס האט אויסגעלייזט כלל ישראל. פארדעם זענען די לשונות אנדערשט.

מאי טעמא, ענפערט מען דעם זעלבן תירוץ, דרחמי נינהו, ווען איך דאווען ביי שמונה עשרה, בעט איך א תפילה, און איך בעט פונעם באשעפער, קדשנו במצוותיך, איך בעט דאס זאלסטו טון מיט מיך. מה שאין כן ווען איך דערמאן עס אין תפילה, ווען איך דאווען, ווען איך דערמאן עס ביי קידוש, איז עס א סטעיטמענט, איך זאג, אז אונז זעמער די, וואס דער אייבערשטער האט אונז געהייליגט. איז פארדעם ביים דאווענען וויבאלד ס'איז א לשון בקשה, זאג איך עס בלשון, אין לשון להבא, כאילו א זאך וואס גייט קומען. אמר רב אחא בר יעקב, זאגט רב אחא בר יעקב, וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום, מען דארף דערמאנען יציאת מצרים ביי קידוש היום, ווי דער רשב"ם לייגט צו ביי תפילה, פארוואס ווייל כתיב הכא למען תזכור את יום, וכתיב התם לגבי שבת שטייט זכור את יום השבת לקדשו, מאך איך א גזירה שווה, און איך לערן פון פסח צו יעדע מועד, אז סיי ביי קידוש, און סיי ביים דאווענען דארף מען דערמאנען זכר ליציאת מצרים, אזוי טוט מען טאקע, ביי שבת ביי קידוש דערמאנט מען זכר ליציאת מצרים, ביי יום טוב ביי קידוש דערמאנט מען אויכעט זכר ליציאת מצרים, און ביי יום טוב תפילה זאגט מען אויכעט זכר ליציאת מצרים. די איינציגסטע חילוק וואס אונז האבן אנדערש אין אונזערע נוסח איז, אז ביים דאווענען ביי שבת ווערט נישט דערמאנט בכלל זכר ליציאת מצרים. איז ווען דער רשב"ם זאגט אז שבת איז אויך געווען, מוז זיין לכאו' ער האט געהאט א צווייטע נוסח. אמר רבה בר שילא זאגט רבה בר שילא דצלותא מצמיח קרן ישועה ווען מען דאווענט אין שמונה עשרה און מען דערמאנט די מלכות בית דוד זאגט מען מצמיח קרן ישועה מה שאין כן דאפטרתא ווען מען דערמאנט ביי די הפטורה רעדט מען ווייטער פון מגן דוד איז וואס די לשון וואס מען ענדיגט צו די ברכה דארטן איז נישט מצמיח קרן ישועה נאר וואס מגן דוד. איז לכאורה ווייטער וואס די חילוק, איז אויף דעם זאגט די גמרא ווייטער עס איז די זעלבע זאך, ווען איך דאווען א תפילה בעט איך דעם אייבערשטן מצמיח קרן ישועה, מה שאין כן ווען איך זאג עס בלשון ברכה זאג איך פשוט אקעי דו ביסט דער וואס איז מגן דוד. איז פון ווי נעמט זיך בכלל די גאנצע זאך פון מגן דוד, זאגט איך וועל דיר ברענגען א פסוק, וואס נתן הנביא האט געזאגט פאר דוד המלך, זאגט אים בנבואה, אז דער אייבערשטער האט מיר געזאגט, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים, דוד, זאלסטו וויסן, איך וועל נעמען דיין נאמען, און איך וועל עס גרויס מאכן אזוי ווי די שם הגדולים. ווער זענען די גדולים? אברהם, יצחק, און יעקב. איז תני רב יוסף, זהו שאומרים מגן דוד, דאס וואס די נבואה וואס ער האט געמיינט צו זאגן איז, וואס אונז זאג מיר טאקע, ביי די הפטורה זאגן מיר מגן דוד. יעצט אז מען האט שוין גערעדט פון דעם, מען האט שוין גערעדט פון אברהם, יצחק מיט יעקב, גייען מיר מיט אריינברענגען דאס אויך אין אונזערע שמונה עשרה. אמר רבי שמעון בן לקיש זאגט רבי שמעון בן לקיש, אין די תורה שטייט ואעשך לגוי גדול, וואס לערן איך ארויס פון דעם? זה שאומרים אלוקי אברהם ואברכך, איך וועל דיך בענטשן, איך וועל עפעס נאך עפעס צולייגן, זה שאומרים אלוקי יצחק, אז נישט נאר דו העסט האבן די ברכה, נאר דיין זון העט אויך האבן א ברכה, יצחק, מען העט זאגן אלקי יצחק, ואגדלה שמך, נאך א מדריגה, זה שאומרים אלקי יעקב, אז אפילו דיין אייניקל, אויך, מען העט לויבן און רעדן פון זיין נאמען. יכול יהו חותמין בכולם, וואלט איך געקענט מיינען ווען איך ענדיג מיין שמונה עשרה, גיי איך זאגן ברוך אתה ה', מגן אברהם, יצחק מיט יעקב, תלמוד לומר, פארדעם זאג איך ניין, והיה ברכה. בך חותמין, באמת די ווערטער זענען איבריג, און פאר דעם לערן איך דווקא בך חותמין, דווקא מיט דיך אברהם, מיט דיין נאמען וועט מען ענדיגן, און מ'וועט זאגן ברוך אתה ה' מגן אברהם, אבער ואין חותמין בכולן מ'וועט נישט ענדיגן מגן אברהם, יצחק און יעקב.

שבת, סיי ביים דאווענען און סיי ביים קידוש האבן זיי געענדיגט די תפילה ברוך אתה ה' מקדש השבת, דאס איז געווען די וועג וואס מ'האט געענדיגט די תפילה, און ביומא טבא, אבער ביי יום טוב, בין בצלותא, סיי ביים דאווענען, בין בקידושא און סיי ביי קידוש, ענדיגט מען די תפילה מיט מקדש ישראל והזמנים. און זאגט רבא ואמינא להו אנא, האב איך געזאגט צו די עלטערע פון פומבדיתא, און איך האב זיי געזאגט אזוי, אדרבה, אנדערש דארף מען געדארפט זאגן, דצלותא ביי די שמונה עשרה וואלט מען געדארפט זאגן בין בשבתא, בין ביומא טבא, סיי שבת און סיי יום טוב וואלט מען געדארפט זאגן מקדש ישראל, בקידושא דשבתא, ביי קידוש פון שבת דארף מען זאגן מקדש השבת, און ביומא טבא, אין קידוש פון יום טוב, מקדש ישראל והזמנים. און רבא לייגט צו, ואנא אמינא טעמא דידי, און איך וועל דיר זאגן מיין סיבה פארוואס איך האלט מען דארף זאגן אזוי, וטעמא דידכו און איך וועל דיר אויך זאגן די טעם פון דיר, און איך וועל דיר מסביר זיין פון ווי דו קומסט, אבער איך וועל דיר אויך מסביר זיין פון ווי איך קום, און ער איז מסביר אזוי. טעמא דידכו פארוואס זאגן ענק אז שבת, סיי ביים דאווענען און סיי ביים קידוש, דארף מען אייביג זאגן מקדש השבת? מה שאין כן יום טוב, סיי ביים דאווענען און סיי ביי קידוש דארף איך אייביג זאגן מקדש ישראל והזמנים? זאגט איך העל דיר מסביר זיין. שבת, דקביעא וקיימא, וויבאלד שבת איז פיקסט, יעדן זיבעטן טאג, זייט בריאת העולם איז אייביג געווען שבת. דאס הייסט האט גארנישט צו טון מיטן מענטש, ער האט נישט קיין שום אינפלוענס ווען שבת זאל זיין, איז פארדעם בין בצלותא ובין בקידושא, סיי ביים דאווענען און סיי ביי קידוש פאסט צו זאגן מקדש השבת, דער אייבערשטער איז דער וואס איז מקדש את השבת. יומא טבא, יום טוב אויפן אנדערע זייט, דישראל הוא דקבעי ליה, וואס כלל ישראל, זיי זענען באמת קובע די מועדים, דקמעברי ירחי וקבעי לשנה, וואס אמאל מאכן זיי עיבור יאר, אמאל מאכט מען א חודש פריער, א מלא, א חסר, דאס הייסט ס'איז ביד בית דין צו ממנה זיין ווען באמת די יום טוב איז, פאסט צו זאגן מקדש ישראל והזמנים. און זאגט רבא פארשטיי איך זייער גוט פארוואס ענק ווילן זאגן אין פומבדיתא שבת איז מקדש השבת יום טוב איז מקדש ישראל והזמנים אבער איך וועל אויך מסביר זיין מיין טעם און ער זאגט אזוי טעמא דידי פארוואס האלט איך נישט אזוי זאג איך דיר אזוי צלותא דברבים איתא מקדש ישראל איך האלט ווען מען טוט א זאך ברבים נישט קיין חילוק צו ס'איז שבת, נישט קיין חילוק צו ס'איז יום טוב, וויבאלד ס'איז א זאך וואס ברבים אסאך מענטשן זענען דארטן, וויל איך די עולם מכבד זיין, וויל איך עס מאכן חשוב, פאר דעם דארף מען זאגן מקדש ישראל. מה שאין כן קידוש דביחיד איתא, קידוש וואס א מענטש מאכט פשוט פריוואט ביי זיך אינדערהיים, איז ווענדט זיך עס. בשבת פאסט צו זאגן אוודאי מקדש השבת, און ביום טוב מוז איך זאגן מקדש ישראל והזמנים. אז ס'פאלט נישט אויף א שבת, זאג איך פשוט מקדש ישראל והזמנים. דאס הייסט איך בין מסכים אז יום טוב איז אויך א זאך וואס בית דין האט א אפעקט אין דעם, לייג איך צו מקדש ישראל והזמנים. אבער זאגט ער דאס איז מיין סיבה, און איך פארשטיי אויך פון וואו ענק קומען. איך פארשטיי פון וואו דו קומסט, אבער זאלסט אויך מיך פארשטיין פון וואו איך קום, ווייל ביי מיך האט עס צו טון וואו דו זאגסט די תפילה. א תפילה איז א זאך וואס זאגט מען אין ביהמ"ד, מען זאגט עס צוזאמען, פאסט צו זאגן מקדש ישראל. קידוש וואס איז א פריוואטע זאך, איז שבת זאגט מען מקדש השבת, און יום טוב רעדט פון יום טוב איז זאגט מען מקדש ישראל והזמנים. אויף דעם זאגט די גמרא אבער ולא היא טענה'ט די פומבדיתא צוריק צו זיי, רבא ס'איז נישט אמת, איך פארשטיי נישט וואס דיין סיבה איז, צלותא ביחיד מי ליתיה? וואס עפעס? דאווענען זאג איך אייביג ברבים? עס מאכט זיך קיינמאל נישט אז א מענטש זאל דאווענען ביי זיך אינדערהיים? דאס הייסט דו זאגסט ביים דאווענען זאג איך מקדש ישראל ווייל איך מאך עס ברבים? איז עפעס א גאנצע צייט? איז אייביג די דאווענען ברבים? און איך פרעג דאך מער, וקידושא ברבים מי ליתיה? איז פרעגט די גמרא, קידוש? קידוש איז אייביג ביי מיר אין שטוב. ס'איז גענוג מאל וואס מ'מאכט אין שול קידוש, ביי א קידוש, מ'קומט צוזאמען, מ'זאגט קידוש, ביי א סעודה, מ'קומט צוזאמען, מ'זאגט קידוש. און וויאזוי קענסטו מיר זאגן ס'איז תולה, וויבאלד דאווענען איז בפרהסיא, מאך איך מקדש ישראל, קידוש איז בצנעה, לאמיך זאגן, פאר דעם מאך איך א צווייטע ברכה. וואס עפעס? אמאל דאווענען איז ביחידות, אמאל קידוש איז בפרהסיא, איז מילא וויאזוי קענסטו מאכן דיין כלל? ורבא סבר, אבער רבא ריקט זיך נישט דערפון און ער זאגט ניין, זיל בתר עיקר, ביסט גערעכט, איך הער ווי דו זאגסט, ס'איז דא טאקע אמאל וואס מ'זאל דאווענען ביחידות, ס'איז אמאל טאקע דא קידוש וואס איך מאך ברבים, אבער בדרך כלל, די רוב וועג וויאזוי מ'מאכט קידוש איז ביחידות, און רוב מאל ווי איך גיי דאווענען איז בציבור. איז פאר דעם זאגט ער, האלט איך זיך מיין וועג, און זאלסטו וויסן, אז לגבי דאווענען זאג איך אייביג מקדש ישראל, לגבי קידוש ווענדט זיך, שבת מקדש השבת, און יום טוב איז מקדש ישראל והזמנים. דערציילט די גמרא, עולא בר רב נחית קמיה דרבא, עולא בר רב איז געקומען אמאל פאר רבא, און אמר כסבא דפומבדיתא, האט ער פארגעדאווענט און ער האט געזאגט אזוי ווי די סבא כפומבדיתא, סא ער האט געזאגט ביי שבת האט ער געזאגט מקדש השבת, אויב ס'איז געווען א יום טוב האט ער געזאגט מקדש ישראל והזמנים, ולא אמר ליה ולא מידי, רבא אליינס וואס ער האט זיך דאך חולק געווען אויפן סבא פון פומבדיתא, לא אמר ליה ולא מידי האט גארנישט געזאגט, אויף דעם זאגט די גמרא זעהסטו דאך פון דא אלמא הדר ביה רבא, זעה איך אז רבא אליינס האט שוין חוזר געווען, און ער האט אויך געהאלטן אזוי ווי די סבא פון פומבדיתא, שבת דארף איך זאגן מקדש השבת, יום טוב זאג איך מקדש ישראל והזמנים. נאך א מעשה, רב נתן, אבוה דרב הונא בריה דרב נתן, נחית קמיה דרב פפא, האט ער פארגעדאווענט פאר רב פפא. אמר האט ער געזאגט, כסבא דפומבדיתא. האט ער ווייטער געדאווענט דארטן, און ער האט געזאגט די נוסח פון די סבא פומבדיתא.

והוו משתקי ליה כולי עלמא, איז יעדער איינער האט גענומען דעם בעל תפילה און מ'האט אים שטיל געמאכט, זאגט ניין דא דארף מען אזוי ווי רבא, דו דאווענסט אזוי ווי פומבדיתא, ניין דא דאווענט מען אנדערשט, דא דארף מען דאווענען אזוי ווי רבא'ס נוסח. אמר להו האט מרימר זיי געזאגט שבקוהו לאזטס אים, הלכתא כסבא דפומבדיתא, די הלכה איז אזוי ווי די סבא פומבדיתא, און פארקערט, שבת דארף מען זאגן מקדש השבת, יום טוב דארף מען זאגן מקדש ישראל, ולא יב משסקלי, נאך דעם וואס ער האט שוין געפסקנט און געזאגט ניין מיר פסק'ן דברי רב פפא, ס'איז אזוי ווי דער סבא פון פומבדיתא, ולא הוו משתקי ליה זענען זיי אלע געבליבן שטיל, און שוין מער נישט שטיל געמאכט דעם בעל תפילה.